דאך שבת מברכים אלול, וואס דער ענין פון חודש אלול איז דאך, ווי דער רבי האט געשריבן, ס'איז שוין געדרוקט, אז דאס איז דער ענין פון דעם חשבון הנפש, די חודש החשבון, און וויבאלד עס איז א חשבון על פי תורה, וואס אין תורה איז דאך יעדער ענין המעשה הוא העיקר, איז פארשטאנדיג אז אויכעט דער חשבון דאס בנוגע אז, בכדי עס זאל ארויסקומען דערפון בנוגע למעשה, אז בשעת מען מאכט דעם חשבון, די אלע זאכן וואס מען האט געקענט טון, במשך כל השנה, אז אויב מ'האט געקענט עפעס בעסער טון, ועל אחת כמה וכמה אויב מ'האט חס ושלום פארפעלט עפעס צו טון, זאל מען דאס ממלא זיין, נאך ביתר שאת וביתר עוז, וואס דער חשבון הנפש דארף דאך זיין בנוגע. דעם כללות הענין פון א אידן וואס אני נבראתי לשמש את קוני, און אין דערויף טיילט זיך דאס, די אלע עניינים פון עבודת השם לשמש את קוני טיילט זיך דאס אין דריי קווין, ווי ער זאגט אין משנה אין אנהייב פון אבות איז דאס די דריי קווין פון תורה עבודה גמילות חסדים. און אין דערויף קומט אבער צו נאך א ענין, א פערטער ענין אויסער די דריי קווין, אז דארף זיין אין דערויף אויכעט עניינים פון כוונה און מחשבה. ווארום היות אז אף על פי אז מ'זאגט טאקע אז המעשה הוא העיקר, אז דער עיקר איז מעשה, איז אבער נוסף על זה אז ס'פראן אין ענינים מצוות וואס מ'זאגט אז אז די כוונה איז א חלק פון דער מצוה, איז לבד זה איז דאך יעדער ענין בשעת ס'איז בלא כוונה כגוף בלא נשמה, ווי ער איז מסביר אין תניא, אף על פי טאקע אז המעשה הוא העיקר. ביזקל אז ס'איז דאך דא ענינים פשוט אין דין וואס מען זאגט אז עס דארף זיין אפילו אפילו מצד הדין אז אפילו למאן דאמר אז מצוה אז כוונה נישט מעכבת די מצוה דארף דאך אבער זיין נישט קיין מעשה קוף עס דארף זיין א מעשה אדם וואס איז א מעשה קוף קען זיין ביי מענטשן קען אויך זיין א מציאות פון א מעשה קוף בשעת ער שלאפט אדער בעת התעלפות איז עס נאר א ענין פון א קוף על דרך זה בשעת מען איז אים מאנס מ'איז אים מכריח צו טון א זאך, אבער מ'איז אים אבער נישט מכריח באופן ער זאל זאגן רוצה אני, נאר וואס דען מ'איז אים סתם מכריח איז עס כאילו ווי מ'נעמט זיין האנט און זיין פוס און מ'טוט דערמיט, איז דאך דאס א מעשה וואס נישט ער טוט עס, א צווייטער נעמט זיין האנט און זיין פוס און טוט דערמיט, וואס יעמאלטס ווערט גאר א גאנצע שאלה צי מ'איז יוצא אדער על דרך זה איז בישן ווי געזאגט פריער. און על דרך זה איז ביי א שוטה, אז בשעת א שוטה ער איז געוועזן א שוטה און שפעט און ער האט געגעסן מצה איז אף על פי אז אכילת מצה איז ביי זיך א ענין וואס איז פארבונדן מיטן גוף און פון דעסטוועגן איז דאס דער עיקר מעשה און פון דעסטוועגן איז אויב ער איז געוועזן א שוטה איז יעמאלט האט ער נישט יוצא געוועזן. וואס דאס הייסט וואס מען דארף דאך זיין ענין של מעשה האדם נישט מעשה קוף דארף דאך זיין כוונה מחשבה ביז אז אז אין כוונה מחשבה גופא אין אדם גופא איז דאך פאראן אין דארף זיין די שלימות שבאדם וואס דאך פאראן אין אדם גופא כמה דרגות פאראן עניש און גבר און איש און אדם און דער תכלית העילוי שבזה איז אדם דאס איז אדם שבאדם. דעריבער איז דארף זיין נאסף צו די עניינים פון די דריי קווין תורה עבודה גמילות חסדים וואס דאס איז דאך א ענין של מעשה איז אין דערויף דארף זיין א פערטער ענין א ענין כללי וואס דאס זאל אריינגעבן חיות וכוונה כוונה וחיות די נשמה און אין די דריי אין די דריי קווין אז דאס זאל נישט זיין כגוף בלי נשמה וואס דער פערטער ענין דאס איז פארבונדן מיט דעם ענין פון תשובה. וואס יעמאלט גיט עס אריין א חיות און א נשמה אין די מעשים, או כלשון הידוע תשובה ומעשים טובים אז דווקא על ידי הקדמת התשובה יעמאלט איז דאס מעשים טובים ומאירים וואס דאס איז דער ענין פון תשובה, וואס דער טייטש פון ווארט תשובה איז דאך דער טייטש אומקערן זיך, וואס לכאורה. ווי מ'לערנט בפשטות אז וואס איז די זאך פון תשובה איז תשובה טייטש חרטה וואלט מען דאך געדארפט הייסן דאס מיט'ן נאמען חרטה, פארוואס רופט מען דאס אן גאר מיט'ן נאמען תשובה? און די שאלה איז נאך גרעסער אז דאס גאר צוויי ענינים הפכים. לתניא. און די שאלה איז נאך גרעסער, בשעת אז מען זאגט אז מען זאגט דער טייטש חרטה, איז דאס טייטש ער האט חרטה אויף די זאכן, און תשובה איז טייטש פארקערט ער קערט זיך אום צו די זאכן, איז ווי רופט מען דאס אן מיט'ן נאמען תשובה. נאר דער ביאור איז אז דער אמת איז דאך אז די מציאות פון א אידן איז דאך דאס וואס ער וויל לקיים דעם אייבערשטנ'ס רצון, דאס איז זיין אמת'ער מציאות, עס איז מער ניט וואס יצרו אנסו. איז דאך אדרבה, בשעת מען זאגט יצרו אנסו איז דאס ניט ער, פונקט ווי גערעדט פריער אז בשעת מען נויט א מענטש און דאס איז דאך היפך פון זיין מציאות, איז שפעטער בשעת קומט גייט אראפ דער אונס אז דאס איז ער. אדער ס'איז פראן דער ענין פון רוח שטות, וואס מצד דערויף איז דאך אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות, איז ווי גערעדט פריער בשעת ער איז א שוטה איז יעמאלט איז ער דאך נישט מקיים אכילת מצה איז יעמאלט איז דאס נישט ער, און בשעת עס גייט אראפ די רוח שטות יעמאלט קומט ער צו צו זיך. איז דאס דער טייטש פון ווארט תשובה, דאס איז ניט קיין ענין פון חרטה. נאר וואס דען, ס'איז געוועזן עניינים פון אונס אדער פון רוח שטות וואס מ'האט אים אונס געוועזן אז ער זאל אוועקגיין פון זיך און איצטער קערט ער זיך אום צו זיך, פאסט ניט דער לשון חרטה דאס איז אן ענין פון תשובה, ער קערט זיך אום צו זיך, אזוי ווי מ'זאגט אז איינער איז געווען א שוטה נאכהער איז ער געזונט געווארן, האט ער זיך אומגעקערט צו זיך, איז דאס דער טייטש תשובה. און אָט דאָס איז, על כּל פּנים, בנוגע לענינינו, דאָס איז, װי גערעדט פֿריִער, דאָס דער פֿערטער ענין, דער ענין כּללי, װאָס דאָס גיט אַרײַן חיות אָט אין די אַלע פֿיר, אין די, אין די, אין די דרײַ זאַכן פֿון תּורה, עבֿודה, גמילות חסדים. און װיבאַלד אַז אלול איז דאָך חודש החשבון, איז דאָ איז דאָך מודגש נאָך מערער דער ענין פֿון כּװנה. א. מען זאגט בנוגע דעם גאנצן יאר, און יעמאלס זאגט מען אז המעשה הוא העיקר, פעלט טאקע כוונה, אבער המעשה הוא העיקר, און בשלמא יעמאלס איז דא דער תירוץ אז וויבאלד ער איז טרוד אין די עניינים פון חורש וזורע וואס מען דארף זיי על פי תורה, ובמילא איז ער טרוד אין דערויף קען ביי אים נישט זיין אויף אזוי ווייט דער ענין של כוונה. בעת אבער עס קומט אלול וואס יעמאלטס איז דאך דער חודש החשבון איז בשעת ער מאכט א חשבון און ער שלאפט איז דאס דאס איז יעמאלט דאך נישט שייכות קיין חשבון בעת ער מאכט דעם חשבון דארף ער דאך וויסן אז ס'איז דא אט דער וועמען ער דארף משמש זיין לשמש את קוני און דאס מאכן דעם חשבון צו ער פירט אויס די שליחות פון לשמש את קוני אט דאס איז דער חשבון איז דא מוז דאך זיין דער ענין פון כוונה אז ער שלאפט איז דאך קיין חשבון נישט. און אויכעט בשבת מברכים אלול, איז שבת איז דאך אויכעט ניטא דער ענין וואס צו זאגן אז ער איז טרוד בענייני העולם, ווארום שבת איז דאך אדרבה אן ענין וואס ער איז העכער פון וועלט, יעמאלט דארף דאך זיין דער ענין החשבון, און דער חשבון איז ווי געזאגט פריער אין די אלע דריי קווים פון תורה עבודה גמילות חסדים, און אויך אין דעם פערטן קו אין דעם ענין התשובה, וואס דאס גיט אריין דעם חיות און נשמה אין די דריי קווים אין די מעשים דאס זאל זיין על ידי הקדמת התשובה ווערן זיי מעשים טובים ומאירים וואס דערפאר איז אויך אין דעם נאמען אלול איז אויך מרומז די אלע פיר עניינים וואס דאס איז שוין געדרוקט וועט מען רעדן נאר בקיצור ווי ס'מרומז אין אלול די אלע פיר עניינים פאראן וואס אלול איז ראשי תיבות אנה לידו ושמתי לך, וואס דאס גייט דאך אויף ערי מקלט, וואס דאס גייט אויף תורה, דברי תורה קולטין, ווייטער פאראן דער צווייטער ראש תיבה אין אלול, אני לדודי ודודי לי, וואס דאס ווייזט דאך אויף אהבה, אני לדודי, דאס דער קו פון עבודה, ווארום אהבה איז דאס דער ענין פון עבודה, לית פולחנא כפולחנא דרחימותא, און ווייטער דא איז דער דריטער קו, וואס אלול איז ראשי תיבות. איש לרעהו ומתנות לאביונים וואס דאס דער קו פון גמילות חסדים וואס אין דערויף גייט אריין אלע מצוות און גמילות חסדים איז דאך נאך מערער ווי צדקה, צדקה איז נאר לעניים און גמילות חסדים איז בין לעשירים בין לעניים וואס דאס איז דאך מרומז אין די ראש תיבה איש לרעהו דאס איז בין לעשירים נאכער מתנות לאביונים דאס איז לעניים און דאס איז כולל אלע מצוות גמילות חסדים ווייטער דא פאראן דער פערטער קו. וואס מען זאגט אז דאס דארף געטון ווערן עכט מיטן לב און מיט כוונה, וואס דאס איז דאך דא באמת ביי יעדער אידן, אני ישנה ולבי ער, איז דאך אלעמאל לבי ער, נאר עס קען דאך זיין אז בחיצוניות איז דא א ענין פון אני ישנה, ס'איז דא די דברים המסתירים אויף זיין לב, און דארף דאס מגלה זיין, איז דאס דער פערטער ראש תיבה וואס אין אלול, את לבבך ואת לבב, ומל הוי' אלקיך את לבבך ואת לבב זרעך, אז מען נעמט אראפ די דברים המסתירים וואס איז דא אויף דעם לב. און על ידי זה, ווי געזאגט פריער, תשובה גיט עס אריין א חיות אויכעט אין די יענע דריי קווין. און על ידי וואס ער טוט אט די אלע פיר זאכן, ווי געזאגט פריער אז ער מאכט א חשבון על מנת בכדי צו ממלא זיין דאס, סיי אין תורה סיי אין עבודה סיי אין גמילות חסדים, און אויך אין דעם פערטן ענין דעם ענין פון תשובה, ווערט אויך דאס א מצב של זכו,

דער להשם איז דער צווייטער למד פון אלול, נאכהער גייט ויאמרו לאמר אשירה, וואס דאס גייט דאך אויף די גאולה, וואס די גאולה העתידה, אז ישיר, ניט שר לא נאמר אלא ישיר לעתיד, דאס איז רמז לתחיית המתים וואס וועט זיין לעתיד לבוא, וואס דאס די שירה העשירית וואס וועט יעמאלט זיין. און דא איז אויכעט דער רמז אז דער ענין איז למפרע, נישט ווי ביי די אנדערע פריערדיגע פיר ראשי תיבות'ן וואס דאס גייט אלול באופן ישר און דא גייט עס למפרע, ווארום דאס איז דער ענין פון די גאולה וואס דאס וועט זיין אויפגעהויבן מלמטה למעלה און ס'וועט זיין אין א אופן אז וויבאלד אז ער טוט אין די פיר קווים פון די ערשטע פיר ראשי תיבות פון אלול ווערט דער ענין פון זכו ווערט עס עם ענני שמיא. אז די גאולה קומט עם ענני שמיא, און אין דערויף גופא אויך אין אן אופן נעלה, וואס צו אף על פי אין די גמרא זאגט ער דאך בכלל צוויי סוגים, אדער עם ענני שמיא אדער דער צווייטער סוג, איז דאס אבער על דרך ווי מ'זאגט בנוגע גן עדן, אז אף על פי בכלל זאגט מען צוויי דרגות גן עדן התחתון וגן עדן העליון, אבער אין גן עדן העליון גופא איז דאך ילכו מחיל אל חיל פארהאן כמה וכמה דרגות, אזוי אויך זכו עם ענני שמיא אין דערויף גופא איז אויך פארהאן כמה וכמה דרגות, איז על ידי וואס מ'טוט עס צו די פיר עניינים. ווערט עס דער ענין פון זכו עם ענני שמיא ביזקל צו די העכסטע דרגה שבזה, און דאס איז די נקודה האמורה דערפון, אז ס'דארף זיין דער חשבון על מנת צו למלאות בזה אין מעשה בפועל, און בשעת אז דאס איז נאך שבת מברכים אלול, ושבת איז דאך אויך א ענין פון שמחה, און וואס שטייט דאך וביום שמחתכם אלו שבתות, וואס שמחה איז. במילא ווערט עס א ענין וואס נעמט אראפ אלע גדרים און מען טוט אין די אלע פיר קווים, ובמילא קומט עס אויך אין דעם פיפטן ענין, למעלה ממדידה והגבלה, און עס איז מין ווי שמחה פורץ גדר און עס ווערט מקויים, אז מען גייט גלייך אריין אין שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך ואשיבה שופטיך כבראשונה. און פון די ערשטע רעד זיך אריין אין די צווייטע רעד, אז כל האמור לעיל דאס איז דאך אלצדינג בנוגע שבת מברכים אלול בכל שנה. וואס קומט צו בשנה זו ב ובשנה זו בייחוד צוויי עניינים, איין ענין איז אז דער שבת איז בסמיכות לראש חודש, און א צווייטער ענין איז אז דאס וואס איז שנת הקהל וואס ווי יש לומר אז אט די ביידע עניינים איז דאס פארבונדן מיט דעם עצם ענין פון שבת מברכים אלול, נאר אף על פי כן איז דאך דא יארן וואס איז נישט דאס, איז דער פשט איז ווייל די דעם יאר איז דאס בהדגשה. וואס איז דער ביאור בזה? אז וואס איז דער ענין פון אלול? איז דאך געזאגט פריער דאס איז דער חודש החשבון בנוגע דעם ענין פון אני נבראתי לשמש את קוני, אדער נאכמער ווי די צווייטע גירסא אני לא נבראתי אלא לשמש את קוני, וואס די הוספה אין דערויף אין די צווייטע גירסא לגבי די ערשטע, בשעת מ'זאגט לא אלא איז דאך א ענין וואס איז מעכב, אזוי ווי מ'געפינט עס ביי עומר, און ס'איז פארשטאנדיג אויך בפשטות, בשעת מ'זאגט אני נבראתי לשמש את קוני, הייסט עס אז ער איז טאקע באשאפן געווארן צוליב לשמש את קוני, עס קען אבער זיין אז ס'איז דא נאך א ענין, א ענין טפל על כל פנים, א צווייטער ענין, אדער עס קען אפילו זיין אז עס איז פאראן נאך א ענין אויכעט א דבר חשוב, צוויי דברים חשובים. בשעת מען זאגט אבער אני לא נבראתי אלא לשמש את קוני, הייסט עס אז דאס איז דער איינציגער ענין. און דער איינציגער ענין אין דעם באשטייט דער חשבון צי ער טוט דעם ענין וואס לא נבראתי אלא לשמש את קוני, און דאס איז מאחד, דאס איז די נקודה המאחדת די אלע פיר קווים פון תורה עבודה גמילות חסדים און תשובה. הייסט עס אז אף על פי אז ס'דארף דאך זיין דער חשבון בנוגע טאקע די פיר זאכן, און די פיר זאכן זענען דאך דברים שונים זה מזה, תורה איז ענינה וואס דאס איז דאס דורך דעם טוט ער אויף מיט א ייחוד נפלא שאין ייחוד כמוהו. עבודה איז ענינה וואס דאס איז העלאה מלמטה למעלה, גמילות חסדים איז ענינה וואס דאס איז המשכה מלמעלה למטה. קומט אויס איז דא אז עס איז ניט נאר וואס דא איז דברים שונים נאר אויך דברים הפכיים. דאס איז עבודה מלמטה למעלה און גמילות חסדים מלמעלה למטה. און תורה, וויבאלד ס'איז א ייחוד נפלא, איז וואס איז ענינה, אז ס'איז ניטא ניט קיין מעלה און ניט קיין מטה. עס ווערט פאראיינציגט אז ס'ווערט אויס מעלה ומטה. אז מ'זאגט בנוגע עבודה גמילות חסדים, דאס איז ביידע א ענין פון הילוך, נאר דען דא איז דא דער הילוך מלמעלה למטה און דא איז דער הילוך מלמטה למעלה. דער הילוך אין עבודה איז הילוך מלמטה למעלה, גמילות חסדים הילוך מלמעלה למטה. תורה איז א ענין וואס איז מייחד, די מעלה מיט די מטה ווערן איינס. ווייטער איז דא דער ענין פון תשובה, דער פערטער ענין, וואס דאס איז אויכעט א ענין של הילוך. וואס איז דער חילוק? די תשובה הערט זיך אז ער גייט אוועק פון זיין פריערדיגע מצב און גייט אריין אין דעם מצב. איז הערט זיך דא אויכעט צוויי זאכן, אז ס'איז פאראנען דער מצב העבר און פאראן דער נייער מצב, וואס דאס איז דער ענין פון א בעל תשובה ביי אים שטענדיג האט ער די עבודה, ביי אים שטענדיג איז פאראנען דארף ער הערן אז ס'איז דא א פריערדיגע מצב און פון דעם גייט ער אוועק צום צווייטע מצב. ס'איז בנוגע אז א צווייטער איז זאל אים זאגן זכור מעשיך הראשונים טאר מען ניט. אבער בנוגע אים אליין דארף ער אלעמאל וויסן אז ס'איז דא א מצב העבר ער איז פארבונדן דערמיט און דארף כסדר אוועקגיין דערפון, וואס מצד דערויף וואס ער ווייסט דעם מצב העבר איז דאך דארף דאך האבן א ספעציעלע עבודה התגברות אין ענין פון תשובה כמבואר בכמה מקומות. איז קומט דאך אויס אט על כל פנים, אז דאס דאך פראנען פארשידענע עניינים, די פיר קווין דאך אינגאנצן פארשידענע עניינים, איז אבער די נקודה המאחדת שבהם איז אז דאס דער חשבון טאקע אויף יעדער קו בפרטיות, אבער דער עיקר בזה איז דער חשבון צי ער איז ממלא דעם עניין פון אני לא נבראתי אלא לשמש את קוני, וואס דאס איז דער עניין לשמש את קוני דאס דער עניין פון קבלת עול, וואס דאס איז מאחד אלע פיר קווין דאס איז דער עיקרא ושורשא פון אלע עניינים. וואס איז דא די נקודה המאחדת? אט דאס איז דאך דערפאר איז דאס אויכעט פארבונדן מיט דעם ענין פון א אידן וואס ישראל וואס אינדרויף איז דאך אויכעט פאראן כמה דרגות, פאראן אזא וואס בשם ישראל יכונה. פראן אזא וואס מ'זאגט אף על פי שחטא ישראל, און פראן אזא וואס בא אים איז דער ישראל אן פשעטלעך, בא אים איז בהתגלות דער ענין פון ישראל, עס הערט זיך אין אים דער ענין וואס ער איז ישראל שר קל, ווי מען טייטש עס אפ אין די אלול'דיקע מאמרים אז ישראל מלשון שר קל, אז דער קל איז בא אים דער שר וואס אין אים. און דאס איז ביי אים בהתגלות, וואס דאס איז פראן דאך אבער ביי יעדער אידן לפי דרגתו צי בהעלם צי בגילוי אין וואספארא אופן ביי אים דער ישראל דאס אבער איז די נקודה וואס איז דא ביי יעדע רעדן. און דא קומט צו דער קשר מיט דעם ענין פון שנת הקהל וואס דא איז אויכעט דא די נקודה המאחדת פון אלע אידן, על דרך ווי מ'זאגט דארטן פריער ביי דעם ענין פון אלול, מ'זאגט אז ס'איז דא די נקודה דלשמש את קוני וואס דאס איז מאחד אלע פיר קווין פון עבודה, אזוי איז פראן דעם ענין פון שנת הקהל אז דאס די נקודה המאחדת אלע אידן וואס דאס שטייט באופן אז שנת הקהל שטייט עס בגילוי, אזוי איז פראן פון ראשיכם שבטיכם ביז חוטב עציך ביז על תא, פון דא שטייט עס בגילוי אין הקהל אז מ'איז מייחד אלע צוזאמען. און דאס איז אויכעט א קשר מיט דעם ענין פון שבת מברכים אלול אין אזא קביעות ווי היינט אז דער שבת איז בסמיכות צו ראש חודש אלול, איז דא אויכעט א ענין וואס דאס איז מאחד און אויכעט בגילוי אז פון דעם שבת גייט מען גלייך אריין אין דעם אלול, וואס אזוי איז דאך אין אנדערע יארן, דארף ער איז דאס דא מפסיק בינתיים. און ער דארף גיין אין שול אן הערן אז מען האט געבענטשט שבת מברכים אלול ווייסט ער ס'איז שבת מברכים דא איז אבער אן ענין וואס דאס מאחד און דאס שטייט בגילוי איז במילא די נקודה האמורה בזה איז אז דארף זיין די התאחדות אין די אלע עניינים בנוגע צו אלע אידן בנוגע דעם זמן און דאס דארף ארויסקומען בגילוי אין די אלע עניינים. און מאכן א חשבון בנוגע למעשה, פשוט זאל זיין בהתגלות ובמעשה, וואס ער האט מוסיף געווען אין תורה, וואס ער האט מוסיף געווען אין עבודה, אין עבודת התפילה, און וואס ער האט מוסיף אין גמילות חסדים, און למעשה פונעם ענין פון עבודת התשובה, וואס דאס די אלע עניינים שטייען ביי אים בהתגלות, און דאס ברענגט אויכעט אין דעם ענין הגאולה, אויכעט בהתגלות, אז ס'ווערט דער שופטים ושוטרים דער ואשיבה שופטיך כבראשי.

און דער חשבון בכלל אין די אלע עניינים וואס ס'פאראן בכלל די שני קווין אין עבודת השם, אהבת השם און דאס איז דער שורש של רמ"ח מצות עשה און יראת השם און דער שורש של שס"ה לא תעשה, דאס איז בכלל די ציוויים פון אנכי מיט לא יהיה לך. מען דארף זיין די חשבון מיט די אלע עניינים, מ'זאגט אז ס'פאראן דא דער אני לדודי ודודי לי, וואס אני לדודי דאס איז מלמטה למעלה, און דער ודודי לי דאס מלמעלה למטה, און ווי ער איז דאס מבאר אז דער אני לדודי מלמטה למעלה דאס איז בחודש אלול און נאכהער פאראן דער ודודי לי ערשט שפעטער בחודש תשרי אין עשרת ימי תשובה אין דעם קו פון עשרת ימי תשובה און אויכעט ווייטער די אנדערע טעג וואס נאך עשרת ימי תשובה פריער פאראן דער גילוי מלמעלה למטה בנוגע דעם קו שמאלו תחת לראשי אין קו היראה און נאכהער אין קו השמחה אין סוכות אין שמחת תורה. וואס על פי זה דארף דאך האבן א ביאור אז וויבאלד אז מען זאגט דאך אז דער ודודי לי דער מלמעלה למטה איז דאך ערשט בחודש תשרי, פארוואס איז אלול ראשי תיבות אני לדודי ודודי לי ס'הייסט אז דער ודודי לי גייט אויכעט אריין אין אלול, בשעת מען זאגט גאר אז אלול גאר גאר דאך נאר נאר די ענין פון אני לדודי לכאורה. על דרך זה איז אויכעט וואס שטייט אז אני לדודי ודודי לי סופי תיבות יודין, גייט עס אויף די ארבעים יום. אויף די ארבעים יום וואס פון ראש חודש אלול ביז יום הכיפורים, דארטן דארף דאך אויך האבן די זעלבע הסברה, וויבאלד אז די לעצטע יו"ד גייט אויס גייט אויס הייסט עס אויף די צען טעג שוין וואס נאך אלול און פארוואס איז אלול סופי תיבות ד' יו"ד'ן מסתמא אז די אלע ארבעים יום זיינען פארבונדן מיט אלול וואס דאס איז דער ענין פון אלול אז חודש טאקע אני לדודי. אבער דאס איז דאך דער ענין פון עבודה מלמטה למעלה אויף דערויף גופא דארף זיין דער הקדוש ברוך הוא עוזרו דארף אויף דערויף גופא דארף דאך זיין אז ס'איז דער הקדוש ברוך הוא עוזרו אתערותא דלעילא מלמעלה איז וואס איז דאס דאס וואס באלול זיינען מאירים יו"ד גימל מידות הרחמים וואס אויף דערויף פרעגט מען דאך די שאלה וויבאלד אז באלול מאירים יו"ד גימל מידות הרחמים פארוואס דאס ימי החול און נישט יום טוב. און וואס איז דער חילוק פון דעם ביז יום כיפור און אויכעט אז דער ענין פון י"ג מידות הרחמים איז דאך פאראן בכל יום ויום ביזל גאר אדרבה אז בכל יום ויום דעם מנין זאגט מען די י"ג מידות הרחמים מה שאין כן באלול איז דאס גאר אן ענין וואס איז בהעלם מען זאגט עס ניט נאר מען לערנט אפ אז דער ענין פון י"ג מידות הרחמים וואס איז דער ענין פון י"ג מידות הרחמים שבחודש אלול? שטייט אויף דערויף אז דאס איז דער דער משל פון מלך בשדה, אז בשעת ער קומט אין שדה איז יעמאלט איז אויכעט אנשי העיר אויכעט יוצאין לקראתו, איז אויכעט אנשי העיר נשמות וואס זיי זענען פארבונדן גאר מיט גדול הוויה בעיר אלוקינו, איז איז זיי גייען ארויס פון עיר אין שדה אויף מקבל זיין את פני המלך, און יעמאלט איז ער מראה פנים שוחקות לכולם מיט סבר פנים מיט סבר פנים יפות מראה פנים שוחקות לכולם, און אין א אופן אז שפעטער בלכתו העירה גייען זיי הולכים אחריו וואס דארטן דארף מען דאך האבן וועמען לאזט מען אריין אין היכל המלכות איז דאך עס נאר יחידי סגולה. איז אבער זייענדיג בשדה און בשעת מען איז מקבל את פניו בשדה איז דאס אין אזא מין אופן אז מען גרייט זיך יעמאלטס אז שפעטער אז בשעת ער וועט גיין בהיכל המלכות זאל מען ווערען פון די יחידי סגולה והייתם לי סגולה מכל העמים זאל ווערען פון די יחידי סגולה אז מקבל זיין דעם פני המלך ווי ער איז בהיכל המלכות. אויף אריינגיין דארטן, וואס דאס הייסט אז זייענדיג אין אלול וואס אלול איז טאקע דער ענין פון שדה, און יעמאלס איז דאך אין אן אנדער אופן וואס דער מלך איז דאך נישט אין די לבושים, איז אבער דורך דעם וואס דאס איז וואס מ'איז מקבל פניו בשדה, דאס איז אזא מין אופן אז שפעטער קומט עס ארויס אויכעט. און ווי ער קומט אין היכל המלכות בראש השנה ויום כיפור ביזקל שפעטער סוכות ושמחת תורה, וואס יעמאלס איז דאס דער גרעסטער ענין אז מען ווערט נתעלה אז מען קען אריינגיין אין עיר ביזל אין היכל המלכות ביזקל דעם ענין פון שמחת תורה וואס דאס איז ישראל ומלכא בלחודוהי, איז דאס שוין דער ענין פון אלול ווי מען איז אין שדה אז יעמאלט גרייט מען זיך שוין צו אריינגיין אין היכל המלכות.

און אויף דערויף זאגט מען אז בחודש אלול איז כשם ווי גערעדט פריער בנוגע די עניינים של למעלה מהשדה בנוגע דעם ענין פון עיר והיכל המלכות זאגן דאך אז זייענדיק אין שדה איז דאס אין אזא מין אופן אז יעמאלטס נעמט מען אויף דעם מלך אין אזא מין אופן אז מגרייט זיך שפעטער אויף אריינגיין ביז לעיר ולהיכל המלכות על דרך זה איז אויכעט בנוגע די עניינים של מדבר למטה מהשדה אז די עבודה איז טאקע שדה באלול, אבער דאס איז אויכעט אין אזא מין אופן אז מ'דארף מתקן זיין אט די עניינים אז אויב מצד סיבות שונות ומשונות איז געוועזן דער חטא ופגם ועבר את הדרך דארף מען דאס מתקן זיין וואס אויף דערויף זאגט מען דער זאגט מען איז די אז די וביקשתם משם אז בשעת ס'איז געווען ביי אים דער ענין פון איזהו שוטה המאבד מה שנותנים לו וואס ביי יעדער אידן דאך פאראנען דער מה. פון אבער די חלק אלוקה ממעל ממש נאר עס קען דאך זיין אין אזא מין אופן אז ער האט עס פארלארן מצד דעם ענין פון רוח שטות וואס איז נכנס בו רוח שטות איז דאס ביי אים די נשמה אין א אופן פון אבידה אבידה מיט אן אלף וואס איז פארלארן געווארן איז אויף דערויף דארף זיין וביקשתם משם את הוי' אלקיך וואס אויך דעמאלט זאגט מען ס'איז הוי' אלקיך דאס איז דיינער כחך וחיותך ס'איז אלעס אלעמאל פארבונדן דערמיט נאר דאן איז דארף זיין דער וביקשתם.

און אויף דעם איז ער ממשיך ווייטער אז לאחרי ווי ס'איז דא דער אמצאך בחוץ, אז ס'דא שוין ביי אים מצד דעם בחוץ דא דער אמצאך האט ער די התעוררות איז יעמאלט דארף דאך זיין אז זאלן מאכן כלים ווארום דער הוי' אלקיך אש אוכלה הוא פונקט ווי אש וואס זיך מסתלק דארף האבן כלים אזוי דארף זיין די כלים וואס ער ברענגט דארטן ער ברענגט דארטן אין לקוטי תורה פאראן דער ענין פון הביאתיו אל חדר הורתי ואל בית אמי דאס דער ענין פון תורה און אויכעט פאראן דער אשקך וואס דאס איז דער ענין פון נשיקין פון אהבה, וואס דאס איז דער ענין פון עבודה, ביז בכללות פאראן אויכעט דער דריטער ענין, וואס דאס זאל אראפקומען למטה, איז דער ענין פון חסד און צדקה, ווי ער זאגט דאס שוין בכלל פאראן דארטן די שני כלים תר, תורה וחסד. וואס דאס איז דאך שוין נאך דעם אמצאך בחוץ און פאר דערויף.

וואס די נקודת הענין איז אז אלול, מען דארף וויסן אז אלול איז מלך בשדה, און מצד דעם ענין פון שדה איז אויכעט אט די וואס זענען גאר אנשי העיר וואס זענען גאר העכער פאר דעם ענין פון שדה איז אויכעט די אנשי עיר גייען אויכעט לשדה אויף מקבל זיין פני מלך וואס ער איז בשדה און אדרבה דא דא ווערט ער עולה דורך די עניינים וואס מען זאגט אויכעט פארבונדן מיט מדבר, מדבר אשר לא ישב אדם שם, און מ'איז דאס מתקן און וואס דאס נעמט העכער אז מען מאכט פון דעם מדבר אשר לא ישב אדם שם לגריעותא, מאכט מען גאר איבער דערפון מדבר אשר לא ישב אדם שם למעליותא העכער פאר דעם ענין פון אדם וואס און דאס איז ווי גערעדט פריער על דרך זה אויכעט ביי צדיקים אז מען זאגט דאס דער ענין פון אלול פארקערט אז ער נישט אין עיר ער גייט אין שדה און אט דורך דעם נעמט ער גאר העכער דורך דעם וואס איז דאס איז דער ענין המדא קב אלול דער ענין פון י"ג מדות הרחמים און דאס איז פארקערט בנוגע ניט נאר בנוגע לעניני הנשמה אויך בנוגע לעניני הגוף די מדות הרחמים וואס דער גוף איז פון איין זייט זאגט מען אז דער גוף איז נדמה בחומריותו לגופי אומות העולם אבער פון צווייטן זייט זאגט מען אז וואס איז אז דאס איז אז דווקא דער גוף ער איז נתחדש געווארן פון דעם וואס אין לו שום עילה וסיבה שקדמה לו חס ושלום וואס דאס איז דווקא אין דעם גוף הגשמי. וואס דא זאגט מען אויך דעם ענין פון מלך בשדה דער אויפטו אז דארט זייענדיג אין שדה שטייט ער דאך נישט אין אט די סארט לבושי מלכות אזוי ווי ער שטייט בהיכל המלכות איז אבער אדרבה דווקא דורך דעם ענין וואס מען זאגט אין שדה אט דא שטייט דער עצם אין דעם ענין פון אני לדודי און דאס קומט ארויס שפעטער בהתגלות דאס קומט שפעטער ארויס בהתגלות שפעטער אין חודש תשרי. אז ער קומט אן אין היכל המלכות און אז דארטן ווערט נתגלה אט די עניינים פון דעם עצם וואס איז געווען בשדה, סיי פריער אין דעם קו היראה, ראש השנה יום כיפור, שפעטער אין אהבה סוכות שמחת תורה, ביום חתונתו ביום שמחת לבו, ישראל ומלכא בלחודוהי, ווערט נתגלה יעמאלטס אט דער ענין וואס מען זאגט דער עצם וואס איז געווען בשדה, נאר יעמאלטס איז געשטאנען באופן של העלם, וואס זאגט ער דווקא בשדה, נאר יעמאלטס איז געשטאנען באופן של העלם,

און עס קומט ארויס צו דער ענין אז ס'ווערט דאס וואס מיר שרייבן שוין אז ס'ווערט דער שיבנה בית המקדש און וואס יעמאלטס ווערט זיך די שעפטין וואס שעפען די בית דין שבלשכת הגזית ותן חלקנו בתורתך נאכער איז געוועזן בנוגע צו רש"י. איז דאך כמדובר אז ס'איז פראנען דער סדר וואס מ'לערענט אפ עפעס וואס רש"י זאגט און דארף האבן א ביאור, אדער א ענין וואס לכאורה האט רש"י געדארפט זאגן נאר נישט מבאר. איז אזוי ווי מ'האט גערעדט אין דעם תענית דאנערשטאג האט מען דאך גערעדט עטס אויף דעם שיעור פון יום חמישי עשר תעשר מ'וועט איצטער רעדן דעם ענין פון עשר תעשר וואס דא איז דאך דא א כפל לשון עשר תעשר, האט דאך לכאורה רשי געדארפט זאגן א פירוש אויף דערויף, און ווי מען זעהט אז כמה פעמים אויף א כפל לשון זאגט רשי א פירוש אויכעט אין דער סדרא גופא וואס שטייט פריער אבד תאבדון טייטשט אפ רשי וואס איז מיט אבד תאבדון אז פראן אבד און אחר תאבדון און רשי לערנט אפ מכאן א גאנצן דין דערפון. האט דאך דא אויכעט רשי געדארפט אפטייטשן דעם ענין פון עשר תעשר דעם כפל לשון. וואס דער ביאור בפשטות איז, אז דער ענין פון כפל לשון איז נישט קיין ענין וואס מ'איז מוכרח מסביר זיין על פי פשט. במקום דאיכא למדרש, און ס'איז פאראנען אויכעט אזא למדרש וואס דאס על דרך הפשט איז דאיכא למדרש, איז אוודאי בעסער אז מ'איז מסביר, און אניט זאגט מען אז דאס איז דברה תורה כלשון בני אדם, וואס על דרך זה געפינט מען בנוגע לכמה ענינים, בנוגע לחסר ויתיר,

דאס הייסט דאס איז נישט קיין הכרח נאר וואס דען גלאטער אזוי צו זאגן אויב ס'איז דא במקום דאיכא למדרש על דרך זה אזוי איז אויך בנוגע כפל לשון דארטן במקום דאיכא למדרש זאגט מען נאר במקום אז ניט איז קיין קשיא ניט דברה תורה כלשון בני אדם זאגט מען כפל לשון אבער דאס איז נישט מספיק אהערצו לכאורה פארוואס ווארום אויף עשר תעשר איז דא דרשות אין ילקוט שמעוני איז צוזאמענגעקליבן אסאך דרשות וואס כמה מהם איז לכאורה על דרך הפשט, איז וויבאלד אזוי האט דאך רשי געדארפט מסביר זיין, לדוגמא, ס'פאראנען, עשר תעשר גייט דארטן אויף מעשר בהמה, אויף מעשר פון זרעים וואס וואקסט, און מעשר בהמה, אדער פאראן דער פירוש עשר בשביל שתתעשר, וואס דאס איז דאך עניינים וואס איז לכאורה על דרך הפשט, מ'קען נישט זאגן. אז ווייל וואס הייסט מקיים זיין מצוות צוליב שכר, דערפאר איז דאס ניט על דרך הפשט, מען זעט פריער למען ירבו ימיכם וימי בניכם. אויך פאראן פריער אין פרשת עקב איז דארטן אם שמוע תשמעו. זאגט רש י אם תשמע בישן תשמע בחדש, האט מען דא אויך אזוי געקענט לערנען, אז אז מען זאגט עשר תעשר וועסט מעשר'ן איין מאל, איז דערפאר תעשר א צווייטע מאל, ס'וועט וואקסן און און בשביל שתתעשר, וואס לכאורה האט מען געקענט זאגן א פארוואס דאס וועט זיין אבער א דוחק א פארוואס זאגט ניט רש י דעם פירוש עשר בשביל שתתעשר, טאקע ווייל ער פארלאזט זיך אויף שמוע תשמעו, פונקט ווי ער האט פריער געזאגט שמעת בישן תשמע בחדש, אזוי איז אויכעט דא, אז אויב דו מעשר'סט איין מאל וועט ארויסקומען תעשר, דאס איז אבער א דוחק גדול, ווארום דארטן איז דאך דער תשמע איז דער זעלביגער, דא קומט דאך צו נאך א נייעס אז דער צווייטער תעשר וועט זיין תתעשר, האט דאך רש י דאס געדארפט זאגן. דאס איז בנוגע רש י. ווייטער בנוגע אבות, ס'פאראן אין דעם פרק, אין פרק ה' איז דא א משנה א דבר א דבר פלא, אז ער זאגט דארטן יהודה בן תימא אומר הוי עז כנמר די אלע זאכן, נאכהער איז ער מסיים, יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. וואס דאס איז אינגאנצן ניט פארשטאנדיק, ווי קלעפט אריין אהערצו, וואס פאר א שייכות פון אבות נאך אין די זעלבע משנה, צו א ענין פון תפילה? אבער ס'איז דאך אלץ א יהי רצון, דאס איז נישט קיין איפוק, דאס איז א תפילה. און וואס האט עס פאר א שייכות נאך אריינגעשטעלט עס אין די זעלבע משנה? על דרך זה געפינט מען אויכעט סיום תמיד איז אויכעט דארט יהי רצון שיבנה בית המקדש, אבער על כל פנים, וואס איז דאס די? און דער רבי האט געזאגט אז דער ביאור דערפון דארף זיין על דרך הפשט בפשטות, און דא איז געווען בדרך מאמר המוסגר אז פאראן אנדערע וואס האבען טענות וואס מען זאגט עפעס איז ביאורים בעלעבאטישע ביאורים פשטות אז מען רעדט א ביאור אין א ענין דארף מען זאגען עפעס א ענין עפעס אין אותיות פון חקירה אין אותיות פון קבלה זאגען עפעס א גדר א תנועה אין נפש אבער וואס איז עס? זאגן עפעס א ענין פשוט בפשטות וואס מען פארשטייט, נישט דאס עפעס נישט קיין דרך הלימוד, מען דארף עפעס זאגן, עפעס מיט א גדר, מיט תכונות הנפש, מיט תנועות, זאגן עפעס א מליצה וואס ער אליין, ביז אז ער אליין זאל ניט פארשטיין וואס ער זאגט. און ס'איז פאראן אנדערע, מען זאגט זיי עס מיט גדרים און מיט דקות, וואס מען פרעגט אים וואס איז דער אפטייטש דערפון, ווייסט ער אליין נישט. אבי נישט בפשטות, דער רבי האט אנגעכאפט עס, למשל מ'וועט זאגן אבד תאבדון, און רש י טייטשט אפ גלייך בפשטות וואס מיינט אבד תאבדון, אז אבד און מכאן, נאכאמאל תאבדון זאגט מען ווי אזוי מען דארף עוקר זיין עבודה זרה, וואס רש י קען זאגן לכאו' א גרויסע אריכות, אז דער ענין פון עבודה זרה און בכלל אלע מצוות ס'איז דאך פארבונדן מיט די עבודה זרה איז דאך אן ענין פון היפך האמונה וואס דאס איז פארבונדן מיט דעם ענין פון יחידה.

טא וואס צו רעדן גדרים מיט תנועות און מיט עניינים בשעת דער ענין איז בפשטות וואס על דרך זה אויכעט בנוגע לענינינו איז דער תירוץ אויף די אלע עניינים דארף זיין בפשטות סיי אין די רשי און סיי אין אבות. אויכעט בנוגע הערות אויף זוהר איז אין היינטיגע סדרה נישטא, ס'איז אבער אויך דא אין די הערות ליקוטי לוי יצחק אויף תניא. אין אגרת הקודש זורע צדקות, וואס דארטן ברענגט ער אויכעט אויף דעם פסוק עשר תעשר, וואס דארטן טייטשט ער אז עשר תעשר דאס איז צוויי מאל מעשר, צוויי מאל מעשר איז א חומש, און ער רעדט דארטן עניינים על פי קבלה.

וכאן המקום, אזוי ווי מען רעדט אויך אויף תניא, די הערה איז דאך אין אגרת הקודש זורע צדקות, וואס דאס איז דאך א חלק פון תניא, איז כאן המקום צו דערמאנען בנוגע דעם תניא וואס מען האט אפגעדרוקט איצטער אין קרית גן ישראל בזריזות און מען האט שוין דא איצטער איינגעבונדענער שוין אין קרית גן ישראל וואס דער ענין פון קריה דאס האבן מיר דאך גערעדט פאר אכט טאג נארוואס דער ענין פון קריה אז דאס איז נישט סתם א עיר מ'זאגט אפילו די מעלה פון עיר פון עיר המוקפת חומה נאר א קריה האט א ספעציעלן תוקף און ווי מ'האט געבראכט אז ס'שטייט והקריתם לכם ערים והקריתם לכם ערי מקלט אז דער טייטש איז פון דער סדר הדורות טייטש מען דארף מאכן פון א עיר דארף מאכן א קריה וואס דאס איז א ספעציעלער תוקף און דאס באווארנט און דאס באווארענט דעם בשעת ס'איז דא גואל הדם וואס וואס דער גואל הדם קען אים טשעפען, איז אחד שוגג ואפילו ואחד מזיד, איז מקדימין לערי מקלט, און דאס פארהיט זיי פון דעם גואל הדם. און דער ערי מקלט דארף זיין אין אופן פון והקריתם לכם ערים, אז ס'האט דעם תוקף פון א קריה וואס דאן באשיצט ער. וואס דאס איז דאך אויכעט א ענין וואס איז פארבונדן מיט חודש אלול, וכמדובר כמה פעמים אז דער ענין פון אלול דאס דער ערי מקלט דכל השנה בשעת אין האט געהאט געהאט עס קומט דער גואל הדם איז אזוי דער ענין פון אלול וואס אלול דער ערי מקלט וואס יעמאלט דארף מען מאכן א חשבון הנפש און זאל נישט בלייבן סתם ביי א חשבון נאר זאל ארויס קומען אן החלטה בפועל. און די החלטה דארף זיין א החלטה תקיפה מתאים ווי דאס פאסט צו צו א קריה וואס אין א קריה איז דאך אלע עניינים בתוקף. און וואס דאס איז דער ענין פון קרית גן ישראל אויכעט. אז די גן ישראל זאל זיין אין אופן פון קריה און דאס איז פארבונדן, דאס איז נאכמער בשעת ס'איז דא די וואס מען זאגט אז דאס איז הבל שאין בו חטא וואס דא איז דאך קטנים און על דרך זה אויכעט גדולים וואס בחורים טאקע אבער בחורים וואס לא טעמו טעם חטא אדער אפילו אויב ס'איז יא געוועזן איז טוט מען תשובה ועל ידי התשובה ווערט עס נאך העכער ווי פריער. וואס איז דאך אלע צבאות השם? און זאגט צבאות השם איז נישט נאר קטנים, גדולים אויכעט זענען צבאות השם. ער האט געזאגט ער האט געהאט א בריוו פון א קינד וואס יענער שרייבט אים אט ווערט ער באלד בר מצוה און ער האט שוין כמה דרגות און באלד ווערט ער בר מצוה וואס וועט זיין איז דאך גדולים אויך צבאות השם דארף זיין דער ענין. הייסט עס איז סיי די מעלה פון הבל שאין בו חטא און סיי ביי גדולים, דא האט ער אריבערגעגאנגען צוריק צו קטנים וואס קטנים פועל'ן, אבער אזוי שטייט דאך אז דאס איז הבל שאין בו חטא און אל תגעו במשיחי, און דאס מיינט משיחי כפשוטו דאס ענין פון משיח. וואס יעדער קינד, יעדער אידישע קינד רופט אים אן דער אייבישטער משיחי, דאס איז דאס איז משיח, און עס ווערט געבארן נאך א קינד און נאך א קינד איז עס נאך א משיח, על דרך ווי עס שטייט דרך כוכב מיעקב, שטייט דאך אויף יעדער איד און ווי גערעדט בארוכה אז דער רמב"ם זאגט טייטשט דאך דרך כוכב מיעקב גייט גייט אויף משיח און ווייטער נאך דא אין ירושלמי דרך כוכב מיעקב וואס א גוי האט געזען בחלומו אז ער האט איינגעשלונגען א אידן, ס'איז אפילו אזא מין איד וואס א גוי בחלומו האט געזען אז ער האט אים איינגעשלונגען, איז אפילו אזא דרגה פון אידן איז ער רופט אים אויכעט אן דרך כוכב מיעקב, וואס דאס הייסט אז ער איז אויכעט א ענין פון בחינת משיח. על כל פנים וואס דאס איז פארבונדן מיט דעם ענין פון אלול, וואס אלול איז דאך דער ערי מקלט, פועלט עס א ענין וואס ווערט דער ענין פון דעם קריה, דער והקריתם לכם ערי מקלט, און דאס מאכט אויף פון דעם ענין פון גן, אז זאל ווערן דער באתי לגני לגנוני של הקדוש ברוך הוא, וואס יעמאלט איז דאך דער מלך בשדה, דער מלך געפינט זיך אומעטום, וואס דאס איז כולל אויכעט דעם ערשטן טאג ראש חודש אלול, דאס איז אויכעט כולל. אז שוין יעמאלט איז מלך בשדה, און עס דארף זיין די החלטות אין די אלע עניינים, אין אן אופן זאל ארויסקומען אין יעדער זאך בנוגע למעשה בפועל, אז מען רעדט וועגן תורה, וועגן עבודה, וועגן גמילות חסדים אויך וועגן די מבצעים, איז אז מען זאגט מבצע אהבת ישראל דארף טאקע אנווייזן בפועל ממש וואס האט ער געטאן פאר א פעולה מצד ענין פון אהבת ישראל, על דרך זה בנוגע מבצע חינוך, און בנוגע די אנדערע מבצעים, אז וויבאלד אז ער איז פארבונדן מיטן רעבן דעם שווער. וואס ער קאכט זיך אין הפצת המעיינות חוצה דארף ער טאקע אנווייזן וואס האט ער געטון אויף דערויף, און טאקע קען ער נישט יוצא זיין מיט געבן צדקה אויף דערויף אדער מיט שיקן א צווייטן אויף דערויף דאס איז א מצוה שבגופו וואס ער אליין דארף דאס טון.

דעם ביאור אין דער רש י וועגן עשר תעשר ווי געזאגט פריער אז ס'איז נישט קיין הכרח צו אפטייטשן א כפל לשון, ווארום ס'קען זיין דברה תורה כלשון בני אדם. דרך זה וואס מ'האט געפרעגט אז במקום דאיכא למידרש על דרך הפשט איז דאך רש י אים מפרש איז דא איז עס נישט במקום דאיכא למידרש אז מען זאגט למשל דעם איינע פון דעם פירושים אז עשר תעשר איינע גייט אויף מעשר דגן און איינע גייט אויף מעשר בהמה איז אין פשטות קען מען אזוי נישט לערנען. ס'שטייט עשר תעשר את כל תבואת זרעך, ובפרט אז גלייך אין נעקסטן פסוק שטייט מעשר דגנך תירושך ויצהרך ובכורות בקרך וצאנך, זעט מען אז דאס רופט ער אן מעשר און דאס רופט ער אן בכורות בקרך און נישט מיטן נאמען מעשר קען מען דאך נישט זאגן אז פריער מיט עשר תעשר מיינט ער מיט דעם צווייטן מאל מעשר בהמה. עכ פ דעם פירוש עשר בשביל שתתעשר קען מען נישט לערנען על דרך הפשט.

בשביל שתתעשר קלאפט אדער אויף מעשר עני וואס דאס איז צדקה, אדער אפילו אויף מעשר ראשון וואס מ'גיט ללוים וואס אין להם חלק ונחלה וואס א שקלא וטריא איז דאס הייסט אויכעט גייט אריין אין צדקה, אבער אויף ענין וואס ער אליין עסט נאר לפני השם אלוקיך קלאפט דאך נישט אז דערויף קענסט זאגן בשביל שתתעשר איי וואס מ'זאל זאגן אז דא אין סוף פון דער פרשה שטייט והלוי אשר בשעריך לא תעזבנו.

קען מען דאך נישט זאגן אז אין די ערטער וואו עס רעדט זיך בפירוש פרשה וועגן מעשר דארטן שטייט נישט די בשביל שתתעשר און וואו שטייט די בשביל שתתעשר דא וואס דאס קומט נאר נאך דרך אגב און וועגן מער נישט ווי לא תעזבנו נישט דאס איז די ענין דערפאר לערנט נישט רש"י קיין בשביל שתתעשר איי וואס די כפל לשון און ווי געזאגט פריער בלייבט עס א ענין פון דברה תורה כלשון בני אדם.

איז אף על פי אז דער פרצוף החמישי דאס אבער כולל אין זיך ס'איז דאס האט אויך ענין פון מלכות דאס אבער כולל אין זיך די אסאך העכער דאס דאס לגבי דער נידעריגער עולם איז דאס ענין פון כתר ווי מ'ברענגט דאך אז מלכות אז מלכות פון א העכערן עולם איז דאס כתר לגבי א נידעריגן עולם. איז דאס דער סדר אז פריער זאגט מען דער ענין פון מעשר, דער ענין פון מלכות, נאכער קומט מען ווי דאס איז ווי דאס איז סתם אין ספירות, נאכער איז פאראן אין דער פרצוף החמישי ווי דאס אין פרצופים, דאס איז דער פרצוף החמישי ווייטער מלכות, אבער דער מלכות דאס איז שוין די מלכות פון דעם העכערן עולם, די מלכות פון פרצופים, וואס דאס איז כולל די אלע נידעריגע דרגות, אזוי ווי מען זאגט על דרך אמת ואמונה כל זאת וקיים עלינו.

און דער קשר פון די ביידע פירושים איז ווארום מען זאגט דאך אז השתלשלות הכתרים זה מזה און מלכות איז פארבונדן מיט כתר, ובמילא איז עס לעולם דאס אלדינג דער זעלבער מהות, דער זעלביגער ענין, נאר דעם מען הייבט עס אן מיט מלכות און נאכער קומט מען צו שפעטער צו דעם ענין פון יחידה. אבער דאס איז דער זעלביגער ענין, איז דערפאר איז דאס דער קשר פון דעם עשר תעשר כפשוטו מיט דעם פירוש וואס דאס איז חומש. און אויף חמישי זאגט מען חמישית לפרעה, וואס ביה אתפריעו ואתגליאו אז די אלע ענינים דארפן שטיין בגילוי ווי גערעדט פריער אויכעט בנוגע חודש אלול אז די חשבון דארף ארויסקומען אין מעשה בגילוי און בנוגע די אלע מבצעים זאל זיין בהתגלות ובפועל ממש נאכער בנוגע צו אבות. איז דער ביאור, עס איז דאך איבעריג צו מסביר זיין אז בשעת מען גיבט ארויס א הוראה צו יענעם דארף מען אליין טון אזוי, מען דארף זיין דער לעבעדיגער ביישפיל, וואס דאס איז אזוי ביי יעדער אידן, דארף זיך אזוי פירן, אז א מחנך, א מדריך גיבט ארויס א הוראה, איז ער אליין דארף דאך אזוי טון און ווייזן א ביישפיל, על אחת כמה וכמה בזמן המשנה, על אחת כמה וכמה וואס רעדט זיך וועגן כמוהו.

ווערט דאך גלייך, דארף ער דאך גלייך ווייזן א ביישפיל, וואו זעט מען אין אים אז ער טוט עפעס א ענין פון לעשות רצון אביך? בשלמא אז עס רעדט זיך וועגן א אנדערע הוראה מוז ער דאס נישט ווייזן גלייך, אז ער זאגט למשל די הוראה העמידו תלמידים הרבה, וואס איז תמיד ס'איז העמידו תלמידים הרבה אויף בשעת וועט ער'ס טאן שפעטער ער וועט זעהן א אידען און זעהן ער זאל ווערן זיינער א תלמיד דאס מוז ער דאך נישט ווייזען גלייך דערווייל קען קען ער לערנען א צווייטע משנה א צווייטן ענין בשעת ער זאגט אבער ער דארף זיין קל כנשר רץ כצבי ער דארף לויפען לעשות רצון אביך און ער דארף ווייזען א ביישפיל ווי ער ווי ער אליין לויפט קען ער דאך נישט אפלעגען אויף שפעטער דארף ער ווייזען אז ער לויפט לעשות רצון אביך דארף ער דאס גלייך טוהן. און במילא זאגט ער גלייך יהי רצון טאקע שיבנה בית המקדש, ער טוט טאקע אז זאל נתקיים ווערן דעם אייבערשטנ'ס רצון, לעשות רצון אביך שבשמים טוט ער און בעט גלייך זאל ווערן דער ענין פון יבנה בית המקדש וואס דאס איז דעם אייבערשטנ'ס רצון, דאס איז דער רצון פון אלע ענינים פון תורה און מצוות וואס איז ענינם ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, דאס איז דער ענין פון שיבנה בית המקדש. די פרייען אוואו די דאראסעס פון די דאראסע וואס איז פארבונדן מיט א אידן מיט לעשות ער סינען זיך אשר בשמים. פרייען דאראסען אז זאל נמשך ווערן תורה מלמעלה למטה דאס איז דער אייבערשטער. פרייען דאראסען פון אייבערשטנס געבן אידן און באנען חיים זענען דאס איז דער אייבערשטער. מען רעדט אבער בנוגע דעם ראסן. וואס איז פארבונדן מיט לעשות רצון אביך, איז וואס איז עס דאס דער ענין פון ועשו לי מקדש? די כללות העבודה פון אידן וואס א איד דארף טאן ועשו לי מקדש, איז במילא גלייך ווי ער זאגט אז ער לויפט רץ כצבי לעשות רצון אביך, זאגט ער גלייך יהי רצון שיבנה בית המקדש. און נאך מערער, אז בשעת מען זאגט אז דער ענין יהי רצון דא, דאס איז נישט סתם א תפילה, נאר דורך דעם טוט ער דאס טאקע גלייך אויף בשעת מען זאגט אזוי א ענין פון תפילה איז דאך א ספק צו ער וועט אפטאן דורך זיין בקשה, וכידוע בענין ההפרש בין ברכה לתפילה אז וויבאלד תפילה דארף אפטאן א רצון חדש איז דאך ס'איז דאך ס'א ענין פון תפילה נישט קיין ענין פון ברכה מען ווייסט נישט צו ער וועט אפטאן על ידי התפילה שלו דא איז עס אבער א ענין פון א יהי רצון נישט סתם א תפילה נאר דאס אויכעט א ברכה אז ער זאגט אז יהי רצון שיבנה בית המקדש. איז במילא איז דאס נאך מערער יעמאלס פארשטאנדיג ווי ער טוט דא אויף דעם לעשות רצון אביך ווארום מיט זיין זאגן טוט ער עס גלייך אויף וואס דערמיט איז אויכעט פארענטפערט פארוואס זאגט מען אט דעם יהי רצון צום סוף לאחרי תפילת העמידה. לאחר תפילת עמידה שוין נאך אלקי נצור צום סוף זאגט מען דאס, וואס לכאורה דאס איז דאך א ענין פון א בקשה און תפילה, ס'איז דאך א בקשה, דארף מען דאס זאגן אין די ברכות י ט, וואו מ'זאגט י ב ברכות אמצעיות, אדער על דרך זה בשבת אין די ברכה אחת אמצעית, דארף מען דאס יעמאלטס מתפלל זיין, וואס זאגט מען דאס ערשט צום סוף לאחר התפילה, נאר דאס איז דער ביאור ווארום דאס איז א יהי רצון נישט נאר א ענין פון תפילה, דאס איז א ענין אויכעט א דרגה פון ברכה איז ווען איז דאס פריער בעת התפילה, איז יעמאלט האלט ער נאך נישט ביי דעם, יעמאלט איז א ענין פון תפילה וואס ער דארף אויפטון אויף לפעול רצון חדש און ווער ווייס צו ער וועט עס אויפטון בשעת ער האלט שוין לאחרי התפילה נאך שמונה עשרה, יעמאלט שטייט ער שוין אין דער דרגה אז ער קען געבן די ברכה יהי רצון שיבנה בית המקדש. וואס דאס אויך איז דער חילוק פון דעם זעלבן יהי רצון וואס מ'זאגט עס פאר הודו אדער מ'זאגט עס לאחרי שמונה עשרה. אבער דאס איז דאך עניינים פון חסידות. מ'רעדט זיך יעצט אין נגלה פשוט א ביאור אין אבות, און דער ביאור אין נגלה איז ווי געזאגט פריער אז וויבאלד אז ער טוט און ער זאגט אים מ'דארף לויפן און נישט אפשטעלן זיך אויף לעשות רצון אביך זאגט ער גלייך דעם יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, און נאכהער איז ער ממשיך לאחר זה ותן חלקינו בתורתך אויכעט וואס אויספארשן און פרעגן וואס איז דער חלקינו, איז דער חלקינו איז וואס יעדער איד איז דאך פאראן אני חלקך ונחלתך, נאר וואס דען דער אני חלקך קען זיין. אזוי ווי ס'איז געווען ביי שבט לוי, אדער אזוי ווי ביי אנדערע אידן, וואס יעדער איד קען דאך זיין אזוי ווי לוי, ווי עס שטייט אין רמב ם סוף הלכות שמיטה ויובל, איז א חלק פון אייבערשטן האט ער זיכער, נאר וואס דען עס קען דאך זיין אופן אדער יששכר אדער זבולון, איז אויף דעם בעט ער ותן חלקינו בתורתך זאל עס זיין, אין תורה. איז דאך די שאלה וואס הייסט אז ער בעט אז זאל זיין דער אני חלקך אין תורה, מען דארף דאך אויפטון דעם ענין פון דירה בתחתונים, דארף מען דאך דאס טון איז דאס פארבונדן מיט תחתונים, ווי קען מען זיך עוסק זיין אין תורה אז חלקינו זאל זיין נאר בתורתך, איז אויף דעם דער ענטפער דאס קומט דאך בהמשך צו שיבנה בית המקדש. באלד איז יבנה בית המקדש במהרה בימינו, און וועט דאך במילא זיין אז ועמדו אז ועמדו זרים ורעו צאנכם והיו מלכים אומניך ושרותיהם מניקותיך, איז אז איז במילא און ווי ער זאגט אין תנך אין תנך אז יעדער איד וועט האבן וועט האבן אַכט און צוואַנציק הונדערט עבדים. אויף יעדער זייט, אויף יעדער ציצה וועלן זיך שלעפן זיבן, צוטשעפען זיך זיבן הונדערט, ס'איז אסאך, איז במילא זאלן זיי זיך ספראווען מיט די עניינים וואס ער דארף האבן בנוגע לגשמיות, איז במילא וואס בעט ער ותן חלקינו בתורתך. לאחר כל זה איז אבער די שאלה, אם כן, אויב מ'איז טאקע בדרך קשה'ס פארוואס ער זאגט יהי רצון שיבנה בית המקדש גלייך ווארום דאס איז מצד די מדה פון רץ כצבי דארף ער גלייך טון לעשות רצון אביך איז וואס דער מצב קומט אין מיטן הוא היה אומר עז פנים לגיהנם בושת פנים לגן עדן דארף ער גלייך ווי ער זאגט לעשות רצון שבשמים דארף ער גלייך זאגן יהי רצון שיבנה בית המקדש איז וואס דער מצב קומט עז פנים לגיהנם איז אויף דעם דער תירוץ אז פראן ענינים פון לערנען פראן אין מקומות וואו מ'טאר נישט לערנען בשעת עס קומט אבער צו לאפרושי מאיסורא. אז אפילו מקומות וואס דארט טאר מען זיי נישט לערנען תורה, איז אבער א ענין פון לאפרושי מאיסורא. על דרך זה אויך בנוגע לענינינו, מצד דעם פון לעשות רצון אביך שבשמים, וואס דארף זיין רץ כצבי, דארף ער יעצט נישט לערנען, דארף ער גלייך בעטן יהי רצון שיבנה בית המקדש. ודאי איז אבער א ענין פון לאפרושי מאיסורא. בשעת ער זאגט פריער אז הוי עז כנמר. איז ער זאגט אין שלחן ערוך קען דאך ארויס קומען דערפון אז מען זאל מער זאל ווערן א טבע העזות שבו איז אויף דעם זאגט ער ניין עס באווארענט ער גלייך עז פנים לגיהנם במילא אז א טבע פון עזות טויג ניט וואס דאס איז ענין פון לאפרושי מאיסורא נאכדעם וואס עס באווארענט דעם לאפרושי מאיסורא איז טאקע גלייך נאכדעם זאגט ער אז יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו אז ער טוט גלייך בזריזות לעשות רצון אביו שבשמים. וואס דערפון זעט מען אויכעט בנוגע וואס מען זאגט ווי וואנט משיח נאו אז פראן אזוינע וואס טענה'ן אז דאס איז נישט זייער סדר, ס'איז נישט זייער דרך, האלט וואס ס'הייסט זאגן דעם אייבערשטן, מישן זיך אין זיין באלעבאטישקייט, זאגן אים ער זאל ברענגען משיח'ן גלייך, איי טענה'ט מען צו זיי. מען בעט דאך אין דאווענען צמח דוד עבדך מהרה תצמיח גלייך זאגן זיי דאס איז א ענין בשעת'ן דאווענען אבער שפעטער נאכן דאווענען בשעת'ן דאווענען שטייט אין אנדערע דרגות אבער מען קומט ארויס אין וועלט אין פועל יעמאלט נישט קיין ארט אויף אזוינע זאכן איז ווען זאגט זעט מען ווען זאגט מען דעם יהי רצון דעם יהי רצון זאגט מען שוין נאך שמונה עשרה. און בשעת ער שוין מפזר רגליו, און יעמאלט זאגט ער דעם יהי רצון וואס א איד דארף זען און פיהלן, זאגן אויך דעם אייבערשטן אז איך וויל האבן משיח נאו. זייט געזונט, ווי געזאגט פריער, מארגן א פערטל, מארגן ארום צוויי דרייסיג קענט איר רופן, וויל איך וויסן ווען ס'וועט זיין מנחה, די קינדער קומען צוריק פון קעמפ מסתמא וועט זיין א שיחה. דערווייל זייט געזונט און אויף ווידערהערן זיך רעדט צו אייך חיים ברוך האלבערשטאם פון ניו יארק, און א דאנק ר' יואל כהן פאר איבערגעבן די חזרה פון נעכטיגן פארברענגען, כל טוב אויף ווידערהערן זיך.